הזמנה, אן אינוויטעישן, קומטס, קום, ווי גייט מען קומען, ווי זאל איך קומען, צו פרעה, ס'הייסט אזוי ווי, לאמיר גיין באזוכן ביי פרעה אינדערהיים, ביי פרעה אין פאלאץ, דאס איז די הזמנה, די אינוויטעישן, וואס די כביכול גיבט פאר משה רבינו, אנהייב אונזער פרשה, בא אל פרעה, פריער אין די מכת ערוב, נאך פריער אין די מכת צפרדע, נאך פריער אין די עיקר ציווי, פון כביכול צו משה זאל גיין צו פרעה, שטייט נישט גיי צו פרעה, גיי צו פרעה הייסט איך שיק דיר א שליחות, שטייט אויך אזוי, בא אל פרעה טייטש איך לאדן דיר איין, דאס איז אן אינוויטעישן. דו וועסט זאגן בא איז מער משמע אז איך בין שוין דא און איך ברענג דיר דארט, אפשר מער איידל, מער ריכטיג, בא הייסט ס'איז אן הזמנה, מען זאגט נישט למשל, איך זאג נישט פאר איינער גיי צו מיר אינדערהיים, איך זאג קום צו מיר אינדערהיים, קום איז אלעמאל א מקום ווי מען גייט אריין, ס'איז דא א פלאץ צו ווי די הזמנה גייט, צו ווי מען גייט, ס'איז דא ערגעץ א מקום, א בית, אזוי ווי צו ווי מען גייט אריין. און אזוי זעט מען טאקע ווי ס'שטייט בא אל פרעה איז משה געגאנגען אין פרעה'ס פאלאץ, ווי ס'שטייט לך אל פרעה אדער והתיצבת לפני פרעה, הנה יוצא המימה ווען מען גייט אינדרויסן, מ'וויל טרעפן פרעה אינדרויסן, דעמאלטס גייט מען צו אים. קום צו פרעה איז אזוי ווי כאילו פרעה די איינלאדענונג פון פרעה, פרעה לאדענט דיך איין, אדער די אייבערשטער לאדענט דיך איין קום צו פרעה. דער הזמנה איז אוודאי גאר א גרויסע הזמנה. אזוי ווי אונז לערנען די סדר די פרשיות איז זייער גרינג עס צו לערנען אומריכטיג. זייער גרינג טראכטן ווי כאילו אלע פראבלעמען זענען שוין געסאלווט אונז זענען אונז קענען שוין די תירוץ פון אלע קשיות ס'דא פיר קשיות אין די סדר אסאך מער קשיות איז געווען פאר משה רבינו למה הרעותה לעם הזה און יעדע מכה איז נאך א קשיא יעדע מאל שוין איינמאל געשיקט א מכה פארוואס נאכאמאל ס'דא א שקלא וטריא מ'פארענטפערט כי אני הכבדתי את לבו ווארט צו ס'דא א סיבה ס'דא עפעס א תירוץ כי למען שתי אותותי אלה, דו פארשטייסט ס'איז א דוחק תירוץ, און כסדר איז דא זייער אסאך קשיות, אונז זענען זייער צוגעוואוינט אז די אלע קשיות האבן שוין תירוצים, און דאס איז איינע פון די סיבות פארוואס אונז בלייבן אין מצרים. ווילאנג אונז מיינען אז מ'האט געסאלווט די פראבלעם פון מצרים, מ'איז ארויס פון מצרים, אונז האבן א פיקטשער, אונז האבן א זייער א פארמאכטע בילד, א זייער אזוי ווי מ'האט פארענטפערט אלע קשיות, מ'האט איבערגעדעקט אלע אנאיווען סורפעסעס, אלעס שטימט, ס'איז דא צען מכות, מ'קען שוין די גאנצע סדר, דצ"ך עד"ש באח"ב, מכת בכורות, א מצוה, קרבן פסח, הזמן יציאת מצרים, קריעת ים סוף, אלעס איז שוין ארגאניזירט, אלעס איז שוין מסודר, אלעס שטימט, און ס'קען זיין אמת אז די מעשה וואס איז אמאל געווען, וואס אונז פייערן פסח יעדע יאר, די הוציאנו מעבדות לחירות, ס'איז טאקע, ס'שטימט שוין טאקע, ס'איז דא אזא סארט מדריגה מ'קען עס רופן די חלק התורה וואס איז שוין מתוקן, די חלק הוועלט וואס איז שוין מתוקן, ס'איז אוודאי זייער וויכטיג צו געדענקען, צו דאנקען, זיין צופרידן. אבער טיפער. ווילאנג אונז זענען צוגעוואוינט אז די תורה דארף זיין א תורה שלימה, דארף זיין א תורה חתומה, א פארמאכטע תורה, א תורה וואס דעקט איבער אלע קשיות, פון די סארט רגילות, פון די סארט עטיטוד, מען טראכט אזוי וועגן די תורה, לאזט אונז נישט זעהן תורה אין א פלאץ וואס איז נאך נישט לא היה נגאל, איז נאך נישט נגאל געווארן. און יעדער איינער ווייסט און אונז נארן זיך נישט אז עס איז דא זייער אסאך חלקים פון די וועלט, זייער אסאך חלקים פון די נפש וואס זענען נאכנישט ארויס פון מצרים. אין אנדערע ווערטער אונז לעבן נאך, לעבן הייסט דאך

ווען אונז ווילן לערנען די תורה, דארף אונז זייער שטארק משים לב זיין, די חלקי התורה, און צו די אופן התורה, וואס מען לערנט דווקא נישט דורך פארמאכן זאכן, נישט דורך אנקומען צו מסקנות, הגם דאס איז וואס אונז זוכן, טו נישט פארגעסן מען זוכט נישט צו ברעכן ווענט, מען זוכט צו פארמאכן, צו נגאל זיין. אבער אונז זענען דאך נישט דארט. די תורה וואס אונז זוכן איז אסאך מער די תורה וואס עפענט זאכן. א גוטע שיעור, א גוטע לימוד, א גוטע רבי וואלט געווען אזא סארט רבי וואס מען גייט ארויס פון א שיעור זאגט מען נישט אה יעצט פארשטייט מען די גאנצע פרשה, יעצט האט מען פארענטפערט אלע קשיות און אזויפיל דיוקים, וואס איז פשט אז ביי די מכה שטייט אזוי ביי יענע מכה שטייט אזוי, וואס איז פארוואס איז דאס און פארוואס איז יענץ, קומען מיט א מהלך, ענטפערט אלע קשיות. עס איז א תורה וואס סטאפט סטאפט באמת די תורה אזא תורה האט געסטאפט אזא תורה איז עד כאן נישט נישט דא וואס צו זאגן אבער ווי מען זאגט אמאל שטייט אין תוספות שפתים ישק שפתים ישק איז טייטש יעדע איינער פארמאכט די ליפן נישט דא ווער נאך נאך וואס צו רעדן נאכדעם וואס דער האט גערעדט אסאך א בעסערע סארט תורה וועט זיין די סארט תורה אז מען גייט ארויס פון א שיעור מיט מער קשיות ווי תירוצים. און אז די אמת איז אז אסאך מאל קשיות זענען בעסער ווי די תירוצים. מיט קשיות מיין איך נישט אומקלארקייט, כ'מיין קלארקייט. אז מען ווייסט מען פון ניי ווי אזוי זעהן פאר די אויגן קלאר די סארט נקודות, די סארט שאלות, די סארט פראבלעמען וואס די פרשיות מוטשענען זיך, סיי מען פילט א געוואלדיגע התחברות, אפשר די עיקר זאך וואס מען קען באקומען פון אזא סארט לימוד, איז אז מען איז נישט אליינס, ולי מה יקרו רעיך אל, מען האט נאך אסאך חברים, די זעלבע סארט קשיא, די ענליכע קשיא וואס אונז מוטשענען זיך האט זיך משה רבינו געמוטשעט. ממש די זעלבע זאך, די זעלבע זאך האט זיך רבי שמעון בר יוחאי געמוטשעט, די זעלבע זאך האט זיך די בעל שם טוב געמוטשעט, ווייל אלע זיי בשורש זענען דאך אלע נשמות און דאך אלע מענטשן זענען נישט אנדערש פון זיי, נישט ערגער פון זיי, אלע האבן געגראבן, געגראבן אין די זעלבע פלאץ, זיך געמוטשעט מיט די זעלבע פראבלעמען, אפשר נישט ממש אויף די זעלבע מדריגה ווי אונז בסדר, אבער אלץ מענטשן איז דאך אלץ אב אחד לכולנו, איז דאך אלץ די זעלבע נשמות וואס זענען נתלבש געווארן אין א גוף און וואס זיי דרייען זיך און אונז ווערן אסאך מאל צעמישט און אונז זענען זייער צוגעוואוינט צו לערנען די תורה אזוי ווי א תורה שלימה אזוי ווי א תורה חתומה און מען פארגעסט אז יעדע שיעור וואס דו לערנסט יעדע דבר תורה וואס דו זעסט איז געווען איינער וואס האט זיך געמוטשעט געהאט א קשיא געהאט א תירוץ און אראפגעשריבן דאס איז אים אויסגעקומען די בעסטע וואס מען קען די בעסטע מאכן א מהלך וואס מען קען די בעסטע ארויסקומען מיט א קלארקייט. אבער כדי זיך מתחבר צו זיין מיט די אור התורה, כדי זיך מתחבר זיין מיט די אור וואס זיי ווילן אונז געבן, כדי צו ווערן חברים, זיך חברים זיין, אזוי ווי בעל השמיעה עומד כנגדו, כדי זיך צו חבר'ן מיט די מפרשים, מיט די חומש, מיט די, אפילו מיט די נביא אליינס, אפילו מיט משה רבנו אליינס, איז אסאך מער וויכטיג צו זען די די באשטאנדטיילן, די חלקים, די אינגרידיענטס פון וואס ער האט געמאכט זיין תורה. ס'דא א ליובאוויטשער ווארט זאגט אז זייער אסאך חסידישע מאמרים און חבד בפרט הייבן זיך אן רעדן וועגן א קשיא פארוואס די נשמה אראפגעקומען אין גוף לכאורה געווען בעסער דארט אין עולם העליון ויהי שם עמה ה' וואס טוט זיך דא אין א גוף? אין חבד רעדט זיך זייער אסאך טיפע תירוצים און מהלכים יתרון האור מתוך החושך מען קומט אן עפעס גרעסער פון זיין אין עולם הזה ווי פון נישט זיין אין עולם הזה ווי נישט זיין אין א גוף. איז געווען א חסידישע איד וואס ער האט געזאגט. אז אלץ זייער גוט, אבער איינער וואס האט שוין פארשטאנען די תירוץ, ער פארשטייט נישט גארנישט, ער איז נישט קיין לעבעדיגער מענטש. די סיבה פארוואס די אלע מאמרים עקזיסטירן, די סיבה פארוואס די אלע תורות עקזיסטירן, איז ווייל מען פארשטייט זייער גוט די קשיא, די קשיא איז א קשיא וואס קאכט זיך, וואס באדערט פאר די מענטש, און אוודאי זיך מחזק, נישט נאר זיך מחזק, ער טרעפט אפשר טאקע א תירוץ, אבער אונז לערנען אונז, טאר אונז נישט לערנען ווי א דבר השלם, מען דארף עס אביסל צעטיילן. ענליך וואס אונז האבן גערעדט שמות ויחי צעטיילן די פרשיות דארף עס אביסל צעטיילן און קענען זען אז דא איז א קשיא די קשיא איז זייער לעבעדיג און די קשיא איז וואס איך פיל יעדע אינדערפרי און עלף אזייגער צוועלף אזייגער קום איך אן צו א תירוץ און אזוי ווייטער אזוי איז כל ימי חייו של אדם ווערט עפעס און ס'ווערט פארענטפערט און אזוי ווייטער. אין די וועג. קוקן אונז אויף די פרשיות וואס אונז לערנען דא, מען קען זען א דבר נפלא, יעדע פרשה אין די תורה, און בכלל לעבן, לעבן פון א מענטש, האט א געוויסע דופק, מען קען עס רופן, א רצה ושוב,

שפאצירט ביים אידן התבוננות מען שפאצירט אהער און אהין פון די זייט בית מדרש צו יענע זייט בית מדרש מען האט געפרעגט א קשיא וואס גייט דא פאר מילא ביסט געשטאנען דא האסט געמיינט ס'וועט זיין בעסער דארט שוין האסט שפאצירט דארט האסט געזען אז ס'איז נישט בעסער ביסטו צוריק געקומען וואס גייסטו אהין און צוריק מעיקרא מאי קסבר לבסוף מאי קסבר וואו גייסטו פון וואו גייסטו צו וואו קומסטו וואס מיינסטו וואס טראכסטו דא אפשר האט ער געמיינט קריטיק אז א מענטש טוט עס אן אן אריינצוטראכטן. אבער דאס איז נישט קיין אמת'דיגע קשיא, דאס איז ימי חיי אדם, פארוואס ביסטו געגאנגען שלאפן, ביסט אויפגעשטאנען, געגאנגען שלאפן, אויפגעשטאנען. א נשמה, און די וועג וויאזוי חיים, חיים איז א לשון רבים, חיים פון א מענטש, וואס מען קען רופן חיים, וואס מען קען רופן לעבן, און די תורה איז א תורת חיים, אויב די תורה איז א תורת חיים, האט עס אזא סארט סייקל, האט עס אזא סארט מהלך, ס'לעבט אויף א סייקל, ס'לעבט אויף א.

רבי הגוונין רבי המצבים וואס אונז געפונען זיך איז וואס אונז זענען אבער אונז ווילן דאך יא מען קען דאך מענטש קען דאך נישט לעבן אין כאאס מענטש קען דאך נישט לעבן אין תוהו ובוהו מענטש מוז דאך האבן עפעס א קלארקייט עפעס א מקום להתאחז בו עפעס א עמוד א עמוד וואס מ'קען זיך אנהענגן אויף דעם די עמוד איז אסאך מער ווי די עמוד איז עפעס א זאך די עמוד איז אזא סארט סייקל אזא סארט ביט מענטש קען ווערן אין סינק קען זיך מתחבר זיין סינקראנייזן מיט די ריכטיגע ביט פון די פון זיין לעבן די ריכטיגע ביט פון די תורה קען ער לעבן אסאך א געשמאקערע לעבן די סיבה פארוואס אונז זענען צומישט אסאך מאל איז נישט ווייל מען האט נאכנישט פארענטפערט די קשיא נאך נישט פארענטפערט די קשיא פארוואס ביינאכט בין איך בין איך מיד און אינדערפרי בין איך וואכעדיג דאס איז נישט קיין קשיא די סיבה איז דו ביסט פשוט אוט אוו סינק ביינאכט ווילסטו זיין וואכעדיג און אינדערפרי ווילסטו זיין שלאפעדיג וועסטו קיינמאל נישט זיין צופרידן, אז ביי די רצוי וועסטו ווילן שוב און ביי די שוב וועסטו ווילן רצוי, קיינמאל נישט זיין צופרידן, אז שבת וועסטו ווילן זיין ס'זאל זיין וואכעדיג און וואכן וועסטו ווילן ס'זאל זיין שבת, וועסטו קיינמאל נישט זיין צופרידן, אז דאס פשוט קען זיין ממש אויב א מענטש איז איינס אף, יא, אנשטאט זיין אזוי איז ער אזוי, גייט ער כסדר לעבן אין א סתירה, ווילאנג א מענטש קען זיך נישט אנכאפן אין די ניגון אזוי ווי א מענטש וואס טאנצט אויף א ביעט, וואס טאנצט א הארע און ער איז אלעמאל איין טריט איין טריט ארויס, זאגסט אים וואס איז די טארטשער, פארוואס פארוואס טאנצט מען אזוי נישט צום זאך, אז ער כאפט דעם ניגון, אז ער כאפט א, כאפט די ביעט פון ווי ס'גייט, יעצט איז געוואלדיג, מ'גייט אהין, מ'גייט צוריק, ס'נישט סתם משוגעת, ס'האט א געוואלדיגע סדר, ס'האט א אין די נישט סדר, איך זאג נישט אז ס'איז א סדר, ס'איז נישט פלאך, ס'איז נישט פארמאכט, ס'איז זייער אפען, ס'איז זייער לעבעדיג, אבער אין די נישט סדר איז דא א ביעט, ס'איז דא א אהה אהה אהה אהה, און מ'האט, מ'כאפט זיך אן אין די ריכטיגע ביעט, און מ'כאפט זיך אן אין די. קען עס רופן די פעימה די פולס די פולס פון דבר הוי'ה וואס פולסט אין א מענטש'ס לעבן די פולס פון געצליכקייט געטליכקייט ווי ס'איז די וועג וויאזוי ס'איז ביי אונז לפחות איז עס א פולס נישט א איין שטענדיגע זרם נישט א שטענדיגע פליס ס'איז א פולס ס'פליט און ס'פליט צוריק מען דארף זיך פשוט אנכאפן אין די פולס מען דארף זיך אנכאפן די ריכטיגע ביט טאנצן אויפן ריכטיגן אויפן ריכטיגן קצב אויפן ריכטיגן סדר.

ויאמר ויהי. ס'דא א פסוק אין תהלים וואס מאכט פון דעם ממש א ניגון כי הוא אמר ויהי, הוא צוה ויעמוד, די אייבערשטער האט געזאגט און ס'איז געווארן, די אייבערשטער האט געזאגט און ס'איז געווארן, דאס איז די ביט, און מען קען אפילו טראכטן פארוואס דארף זיין די צוויי זאכן, די אייבערשטער זאגט איז דאך ממילא געווארן, מען קען דאך שרייבן אז ס'איז געווארן, ווייסט מען ממילא די אייבערשטער האט געזאגט, איז דא אין דעם א לימיט, ס'איז דא אין דעם א חלק צו מתבונן זיין אין יעדע צוויי חלקים פון די ביט, אבער דאס איז די ביט, דאס איז די ניגון, די, נישט די ניגון אפילו, די ביט וואס אויף וואס די סוף פרשת בראשית דרייעט זיך אויף. און דאס איז די, דאס איז למשל די ביט פון מעשה בראשית, מ'קען טראכטן למשל אין די מעשה המשכן, קען מען זען ממש די זעלבע סארט, די זעלבע סארט טאנץ, מ'זעט ויעש דער אייבישטער האט געהייסן, ויעש כאשר ציוה ה', און מ'האט געטוען ויעש משה בצלאל כאשר ציוה ה' כן עשה, דאס איז ווייטער, דאס איז די זעלבע ביט פון בראשית, נאר אנשטאטס אז ס'איז די טבע וואס פאלגט די ויאמר ה', איז עס די מענטש, די מענטש מיט זיין בחירה טוט די מצוה, דער אייבישטער הייסט און ער טוט, אייבישטער הייסט און ער טוט, דאס איז איינע פון די געוואלדיגע ביטס וואס געפינט זיך אין די טבע, וואס געפינט זיך אין די וועלט, וואס געפינט זיך אין, מ'קען טראכטן ס'איז דא ויאמר ה' אל משה, ס'איז אזויווי א פסוק, אזויווי א פזמון פון די תורה, יא, ס'הייסט דאס איז א דבר קבוע, ס'איז דא אסאך פרטים, אסאך אנדערע פרשיות, אסאך אנדערע הלכות, אבער די ויאמר ה' אל משה לאמר, נאכאמאל, קומט צוריק כסדר צו דעם, דאס איז א כלל, דאס איז א ביט, וואס ליגט אונטער די כל התורה כולה, און אזוי ווייטער, ויסעי, ויחני, ויסעי, למשל פרשת מסעי, מ'זאגט עס ממש מיט א ניגון, ויסעי, ויחני, ויסעי, ויחני, דאס איז א, ממש די ביט, ממש די רצוא ושוב, ממש די פולס, פון א פון א פרשה און די גאנצע פרשה אין די חומש און קען עס מרחיב זיין מער. וואס איז די פולס פון די פרשיות פון יציאת מצרים? וואס פאר א חוקיות, וואס פאר א שטענדיגע ויהי ערב ויהי בוקר קען מען טרעפן אין די פרשיות? ווען מ'קוקט אריין גוט זעט מען, און ס'איז כמעט אז דא אפאר פסוקים וואס זאגט ממש אזוי על משקל על משקל, משקל מיינט ליטערלי די ביט, די ווי אזוי די ווערטער האקן זיך צוזאם. דא פסוקים וואס זענען ממש על משקל, די ויעש כאשר ציוה השם כן עשה, און די פסוקים זענען, ויחזק השם את לב פרעה, ולא שלח את בני ישראל, כאשר דיבר השם ביד משה. דאס איז די פסוק וואס שטייט סוף פרשת בוא. דאס הייסט ס'איז דא אזא צוויי סארטן כאשר ציוה ה', ס'איז דא סארט צוויי סארטן פסוקים וואס ענדיגן זיך כאשר ציוה ה' ביד משה. ס'איז דא די פסוקים פון די משכן פון די בצלאל, דאס זענען די פסוקים פון א עולם התיקון, א געוויסע עולם התיקון, א געוויסע עולם העבודה, א געוויסע עולם המצוות, מ'האט געטון כאשר ציוה ה' ביד משה. ס'איז דא אבער א עולם פון פרעה, ס'איז דא א עולם וואס איז אויך א מורא'דיגע מסודר'דיגע עולם, ס'איז דא אין די עולם א ביט, די עולם איז נישט רענדאם, ס'איז נישט כאאס. דאס איז וואס דער אייבערשטער לערנט פאר משה כסדר. דאס איז כאילו, מען טראכט אויב מען טראכט, עס שטייט נישט אלעמאל די קשיא, אין לערנען רש"י איינע פון די זאכן וואס מען לערנט איז אז מען דארף פרעגן, וואס איז די ואם תאמר, רש"י זאגט נישט קיין סך ואם תאמר, סאו וואס איז די ואם תאמר וואס שטייט דא באהאלטן? וואס איז די ואם תאמר ווען ס'שטייט ויחזק את לב פרעה ולא שלח כאשר דיבר ה', די ואם תאמר איז, דער אייבערשטער שפילט מיט אונז, ער האט געזאגט ארויסצושיקן, ער האט געמאכט א מכה, נישט געשיקט, תירוץ איז, אין דעם איז אויך דא א סדר פון כאשר צוה השם. אין דעם איז אויך דא א מהלך, א מהלך עמוק ועדין, א איידעלע טיפע מהלך. וואס ווער ס'איז מחובר מיט דעם, וואס דער אייבערשטער לערנט פאר משה כסדר די שיעור וואס מ'לערנט מיט אונז אין די פרשיות, ביז מ'קומט אן צו יציאת מצרים, די שיעור וואס מ'לערנט מיט אונז איז, ווי אזוי די ביט פון ויכבד את לב פרעה ויחזק את לב פרעה כאשר צוה השם ארבעט. ווער ס'געדענקט לעצטע וואך האבן אונז גערעדט אז א חלק פון די תכסיסים וואס מען קען זעהן אין די סדר הפרשיות אז די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה אז די אידן הן בני ישראל לא שמעו אלי זאגט אים די אייבערשטער אפאר יעצט יא הערן אנדערע ווערטער יעצט איז נישט די צייט צו לערנען די סוגיא פון בני ישראל, די סוגיא פון בני ישראל וויאזוי מען מאכט די אידן זאלן אויסהערן משה, וועט מען אנקומען דערצו, ויאמינו בה' וגם בך יאמינו לעולם, דעמאלטס וועט מען אנקומען צו די סוגיא. יעצט דארפסטו לערנען די הלכות פרעה, יעצט דארפסטו לערנען די סוגיא פון וויאזוי מאכט מען פרעה זאל פאלגן. די סוגיא פון הלכות פרעה, פחד פון א סוגיא. זוהר הקדוש זאגט דא אין פרשת בוא סוף די ערשטע שטיקל אויף וואס איז די טייטש בוא אל פרעה איז מסביר וואס איז געווען די קשיא פארוואס זאגט די אייבערשטער בוא אל פרעה אזויפיל ווייל משה רבינו האט זיך מורא'דיג דערשראקן משה רבינו זאגט די זוהר האט זיך מתבונן געווען אין פרעה די אייבערשטער האט אים געזאגט בוא אל פרעה די טייטש לערן קום לערן קום לערן די נושא פון פרעה און פרעה זאגט ער הייסט התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו דער תנין הגדול ער איז די תנינים הגדולים וואס שטייט שוין אין פרשת בראשית דאס ווייזט אויף די שורש די שורש פון די שטן שורש פון וואס די זוהר רופט די סטרא אחרא און די סטרא אחרא איז נישט קיין דבר קל קען נישט מזלזל זיין אין דעם אז אויף דעם שטייט א בפירוש'ע מימרא ויברא אלהים את התנינים הגדולים גאנצע א גאנצע חלק פון פרשת בראשית און סודות מעשה בראשית איז ווי ויברא אלהים את התנינים הגדולים און מען זאגט פאר משה קום קום צו פרעה קום לערן די תנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו קום לערנען רבי שמעון זאגט דאס איז שוין נישט קיין לימוד וואס יעדער איינער קען לערנען. אפילו משה רבינו האט זיך דערשראקן פון דעם. דאס שטייט פריער, וירא משה וינס מפניו, די נחש און די תנין זענען די זעלבע ענין, אזוי ווי רשי זאגט. ער האט זיך דערשראקן און איז אנטלאפן. און די כסדר'דיגע זאך וואס די אייבערשטער זאגט בא אל פרעה, גיי שוין יא צוריק צו פרעה. אלץ מדריגות ווי משה דארף לערנען און ס'איז נישט קלאר אין די זוהר, אפשר מיינט די זוהר אפילו אז משה האט נישט געלערנט אזויפיל ווי ער אליינס לערנט, אבער מען דארף לערנען די סוד החכמה, וואס דאס איז נאר געמאכט, די זוהר זאגט דאס איז נאר פאר די וואס ווייסן, מארי מארי מדין דידעין ברזין דמאריהון די וואס ווייסן די סודות פון זייער די סודות אדוניהם, זיי קענען לערנען קלארער און זיי קענען לערנען ריכטיג די סוגיא פון פרעה. וואס איז די סוגיא פון פרעה בפועל ממש? איז די שאלה ווי אזוי מען טוט מיט די חלקי העולם הזה וואס מען קען רופן מיט די חלקי הרע, ס'איז אסאך גרינגער פאר אלע פון אונז צו זיין א צדיק, זיצן אין בית מדרש. אפילו דער וואס איז נישט זיצט אין בית מדרש א גאנצע טאג. נישט די ריכטיגע משל מען רעדט וועגן די סארט זאך צו זאגן צו מען זאל זיין א כולל אינגערמאן אדער מען זאל גיין ארבעטן אדער מען זאל כ'ווייס מען זאל נוצן די אינטערנעט. דאס איז אלץ נאר א חיצוניות א משל פון וואס מען דארף באמת טראכטן. שאלה איז וויאזוי מען קען זיך שמוציג מאכן די הענט, וויאזוי מען קען טון עפעס אין א וועלט וואס אמת'דיג אויפצוטון עפעס, די אמת'דיגע חלקי הבחירה, זאכן וואס א נברא א בשר ודם האט צו טון, איז נישט צו זוכן צו זיין נאר גוט. איך זאג עס אין די מערסטע ראדיקאלסטע וועג וואס מען קען עס זאגן. וויבאלד ס'איז אזוי ראדיקאל מוז מען עס ווייזן פון א מעשה. די מעשה וואס די זוהר ווייזט איז די מעשה פון איוב. איוב איז געווען צו א גוטע מענטש. איוב איז געווען א איש תם וישר וירא אלהים. ער האט געהאט זייער אסאך יראת שמים. וואס ער האט נישט געהאט איז אפשר אהבת שמים, אהבת אלהים, וואס ער האט נישט געהאט איז א רצון צו קענען נעמען ריסקס פאר זיינע זאכן, פאר געטליכקייט. ווי קלאפט זיך אויס בפועל ממש די סארט הנהגה פון איוב? אונז ווייסן אז איוב איז געווען מיועצי פרעה. וואס האט איוב געטון פאר פרעה? וואס איז זיין עצה געווען? קען, קען יעדער איינער די נוסח פון די מדרש איוב שתק. וואס איז טייטש פון דעם איוב שתק? וואס פאר א סארט טענה פרעגט א מענטש אז ווען פרעה קומט נעמט צאם זיין קאונסיל אוו סעידזשעס זיינע חכמי יועצי פרעה און ער זאגט הבה נתחכמה לו פן ירבה ס'איז דא א פראבלעם א דעמאגראפיק טרעט וואס גייט מען טון מיט די אידן די עברים

צד שני, פרעה האט א פראבלעם, קען אים עפעס זאגן א עצה, ס'וועט נישט זיין קיין עצה טובה, אפשר איז דא א חשש, חשש ער דארף אים געבן א עצה הוגנת לו, דארף דאך טראכטן וואס וועט זיין פאר מצרים, איז עס גוט פאר מצרים אז די אידן בלייבן דארט און זענען פרו וישרצו? און אפשר איז עס יא גוט, וואס וועט פרעה זאגן, ס'איז דאך זיכער דא פאליטיקאנטן אין מצרים וואס וועט צאלן א פרייז פארן זאגן אזא זאך, און וואס טוט איוב? טוט וואס אלע יראי שמים טוען אין אזא מצב, ער טוט גארנישט, ער איז שותק. איך טרעף א וועג ארויס פון די פראבלעם. בעיסיקלי איך דארף האבן א דעה, וואס זאגט ער? וואס מיינט שתק? ער זאגט איך ווייס נישט, איך האב נישט קיין דעה אויף דעם. וואס, איך מוז האבן א דעה אויף יעדע ספק, אויף יעדע פאליטיק? איך מיש זיך נישט אין פאליטיק, איך מאך זיך נישט די הענט שמוציג, מיש זיך נישט, איך בין א צדיק'ל. און איך בין געבליבן טאקע ריין. ער איז געבליבן איוב, און דער פסוק האט געזאגט ווייטער אויף אים, תם וישר וירא אלהים, אויף די זעלבע איוב, ער איז געבליבן א תם וישר, א תמימות'דיגע אידל, מישט זיך נישט אין מחלוקת, האט נישט קיין דעות. דאס איז די דרך, די דרך אין עבודת השם פון איוב. דער זוהר זאגט אביסל אנדערש די מדרש, אז איוב האט געזאגט זאל זיי נישט הרגענען, זאל זיי נאר משעבד זיין, זאל זיי מאכן קנעכט, טאקע די ארבעט, די הרגענען נישט קיין וועג, נישט הרגענען, אבער מען קען מאכן עקאנאמיק סענקשענס, אין אנדערע ווערטער, אבער אלץ מ'וועט אנקומען די עומק פון דעם, אבער די ווארט איז דאך אלץ, זאל מען טרעפן א וועג יוצא זיין ידי שניהם, נישט זיין קיין רוצח, און אויך נישט זיין קיין שלעכטער מצרי, א וואוילע, א וואוילע גוי, א ירא אלהים. וואס איז געשען מיט די איוב? נידון ביסורים. די זוהר לערנט אבער, דאס איז אויך א מדרש, ביי די קריעת ים סוף, אז דער איוב האט מען געגעבן פאר די שטן, אזוי ווי א שעיר לעזאזל, אזוי ווי א דיסטרעקשאן, כדי מען זאל ארויסלאזן די אידן פון מצרים. די מדרש ברענגט א משל. סא א פאסטוך די ברענגט וויל אריבער ברענגען זיינע שאף א טייך זעט ער אז ס'קומט דארט א וואלף ער וויל אויפעסן וואס טוט ער אנשטאטס לאזן ער זאל זיך שלאגן מיט די גאנצע סטאדע געט ער אים איין שטארקע ציגעלע און ער שלאגט זיך מיט אים אזוי ביז ער שלאגט זיך מיט אים ברענגט ער אריבער די רעסט די טייך שפעטער גייט ער צוריק און ער שלאגט זיך מיט אים אזוי זאגט די משל די מדרש השמת לבך על עבדי איוב אייבערשטער זעט אז דא א פראבלעם מ'דארף זיך אן עצה געבן די הללו עובדי עבודה זרה הללו עובדי עבודה זרה ס'דא לכאורה א צד ס'דא א דין מען דארף גיין מידת הדין זאגט ווער זאגט אז די אידן זענען גערעכט זאגט דער אייבערשטער ווייסט וואס מידת הדין נעם דיך עפעס וואס צו טענפארן מיט יעצט צוריק קומען צוריק געבן מ'וועט ארויס נעמען איוב והשם היטיב את אחרית איוב מראשיתו דער אייבערשטער האט נישט אפגעלאזט איוב צום סוף געבליבן א ירא אלהים צוריק געקומען צו אים צום סוף אבער ביז דערווייל גיב זיך אן עצה מיט אים. וואס איז די סוד פון די שעיר לעזאזל סארט זאך? סוד פון שעיר לעזאזל איז דאס גופא. אל תהי צדיק הרבה. שעיר לעזאזל מיינט זיי נישט קיין איוב. איוב איז געווען אזא צדיק וואס יעדע זיבן טעג וואס זיינע קינדער האבן געמאכט א משתה האט ער געברענגט עולות מספר כולם אולי חטאו בני. זאגט די זוהר, מערקט די זוהר, איז געווען אזא צדיק אפילו האט נאר געברענגט עולות, ס'דא אסאך קרבנות, ס'דא שלמים וואס מען קען מיט עסן א מענטש, ס'איז דא א חלק פאר די גוף, ס'איז דא א חלק פאר די בשר ודם פאר די מענטש, איוב איז געווען נאר א פיור עולה מענטש, ביי אים איז געווען מסירות נפש, מען געבט פארן גאט אלעס. זאגט אים דער אייבערשטער אז דו געסט פאר מיך אלעס, דו גייסט מיט אזא שארפע מדת הדין, דו גייסט כאילו מיט די גאנצע אמת, נאר מיט טוב נישט מיט רע, מיט דיר דארף מען זיך פירן מיט אזא סארט עומק הדין, מדת הדין ביזן סוף. וועט מען דיך טעסטן. וואס זאגט דער שטן? דער שטן זאגט, איוב דינט די אייבערשטער נאר ווילאנג ס'גייט אים גוט, ער דינט אים מיראה, איז דאך ירא אלהים, ער איז דאך עובד מיראה, מיראה איז שכר ועונש. לאמיר זען צו ער וועט דינען די אייבערשטער ווען ס'גייט אים נישט גוט אויך, מ'וועט אים מאכן א נסיון.

אין אנדערע ווערטער, די סארט נסיון קומט ארויס פון א געוויסע חוסר אמונה, א געוויסע חוסר טראסט, א חוסר עמידה אויף וואס באמת גייט פאר אויף די וועלט. אויב דו דארפסט זיין א צדיק, דארפסטו קיינמאל אלעמאל יוצא זיין אלע שיטות, אלעמאל מאכן זיכער אז דו ביסט נישט אין א חשש ספק רשע, חשש ספק חטא, אולי חטאו בני, דארפסטו עס אויפווייזן, ווילאנג ס'איז דא עפעס א חשש, דו האסט א צד, אפשר מיינסטו עס נאר שלא לשם שמים, אפשר ביסטו א שלא, אפשר על מנת לקבל פרס, ס'איז נישט קיין אמת'דיגע ירא אלהים, ביסט א עובד את עצמך. קען מען גיין עקסטרעם, דו ביסט דאך אן עקסטרעמער מענטש, דו פארשטייסט דאך נישט וויאזוי מ'קען לעבן פיין עולם הזה, ווי אזוי ס'קען זיין חלקי טוב וחלקי רע, וואס זענען נאכנישט אינגאנצן מבורר, דו פארשטייסט נישט, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, איי מ'זאגט דיך יא יא, אבער די זענען בני אברהם יצחק ויעקב, ס'נישט ממש די זעלבע, יא, אפשר די זעלבע, עפעס א חילוק איז דאך דא, דו פארשטייסט נישט, אדער ביסטו דאס אדער ביסטו דאס, דער וואס פארשטייט נישט דאס, זאגט דער זוהר אזוי ווי כמו דעתו כך דנים אותו, אדער ביסטו כולו טוב אדער ביסטו כולו רע, אזוי וועט זיין די הנהגה מיט דיך, א טאג ביסטו די גרעסטע גביר פון שטאט גייט דיך אלעס גוט, א טאג איז אלעס ותפול שבא ותקחם ס'איז גארנישט געבליבן נישט די קינדער נישט די ווייב, ס'בלייבט איין זאך אך את נפשו שמור, וואס מיינט אך את נפשו שמור? בעצם די זעלבע דער שטן קען די דיין טריק קען ער אויך, דו ביסט דאך אזא סארט מענטש, זאגט די זוהר, דו האסט דאך אזוי מייעץ געווען פאר משה פאר פרעה יא, אך את נפשם שמור, הרג'ע זיי נישט, טו אלעס אנדערש, אנדערע ווערטער, מאך זיכער נישט נישט עובר צו זיין אויף מידת הדין, דער דין זאגט אז מ'טאר נישט הרג'נען קיין אומשולדיגע מענטשן, הרג'ן נישט חס ושלום, שטיי זייער ווייט פון הרג'נען אומשולדיגע מענטשן. סתם צו טשעפענען, אויף דעם איז נישטא קיין דין, דאס אפשר מעג מען, אפשר דארף מען, דאס איז די דין, בכבוד כבוד. זאגט די אייבערשטער מ'קען מיט דיר שפילן די זעלבע געים, מ'דארף מאכן א טעסט, טאר נישט הרג'נען א מענטש שלא בצדק, הרג'נט מען נישט קיין מענטשן, אך את נפשו שמור. זאג פאר די שטן מיט די שטן דאס מען שטייט מען שטייט מען טוט נישט קיין איין זאך שלא בצדק א נסיון מיינט נישט א נסיון צו הרג'ן א מענטש איז נישט קיין נסיון דאס איז טויט יא אך את נפשו שמור מ'וועט אלעס טוהן אבער דיין נפש וועט בלייבן און אוודאי דאס איז ערגער איוב זאגט שוין בעסער אז איך וואלט געשטארבן יא דאס איז נישט קיין גוטע וועג דאס איז א וועג וויאזוי אונז לערנען זיך ס'איז אלץ געקומען זיך צו לערנען און מ'זאגט אז מ'געבן איוב אזויווי א תשובה אפילו מ'קען עס קוקן אזוי סא דאס פארענטפערט די קשיא אין די מידת הדין אויף איוב די מידת הדין אויף אנטשולדיגט אויף קריעת ים סוף און יציאת מצרים מ'זאגט יא דו ווילסט מאכן מידת הדין איוב קען גיין אין מידת הדין קענסט דאך זען קלאר אז דאס איז נישט קיין וועג גאנץ ספר איוב איז דאך געבויט אויף צו ווייזן די קשיא מען לערנט עס על פי פילאסאפיע על פי טעאלאגיע גאנץ ספר איוב איז געקומען דא צו ווייזן די קשיא די סארט מידת הדין די סארט מידת הדין ארבעט נישט די סארט מידת הדין איז נישט אמת זעהסט דאך אז איוב זאגט איך בין אזא צדיק, עס גייט מיר נישט, יא, ער האט נישט געקענט טראכטן די תירוץ אז עס איז א נסיון, איך ווייס נישט. אבער די נסיון בעצם איז א נסיון, ס'איז א טעסט, ס'איז א עקספערימענט וואס ווייזט אז די שיטה ארבעט נישט. דאס איז באמת די מעסעדזש, איינע פון די וויכטיגע מעסעדזשעס פון ספר איוב. די פשטות'דיגע וועג פון שכר ועונש, פון מדת הדין בתכלית, ס'ארבעט נישט, נישטא אזא זאך, איוב האט גוטע קשיות קעגן דעם, און די אייבערשטער געבט רעכט פאר איוב צום סוף, זיינע קשיות זענען גערעכט. וואס איז דער תירוץ זאגט אים די אייבערשטער תירוץ דו האסט נישט פארשטאנען גארנישט דער תירוץ אזוי זאגט די זוהר ס'דא א זאך וואס הייסט רזא דמהימנותא די סוד פון אמונה מיין די סוד פון אמונה א סאך פשטים ווען די זוהר זאגט די סוד פון אמונה וואס מיינט וואס מיינט פשוט איז ס'דא אמונה פשוטה ס'דא אמונה מען גלייבט אז ס'דא א בורא עולם שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה יעדע זאך איז פונקטליך מידת הדין דאס איז די פשט האמונה. סוד האמונה איז אבער נישט אזוי. און והא ראיה אז די סוד האמונה איז ריכטיג און נישט די פשט האמונה? וואס זעהסט דאך אז ס'דא צדיקים שהגיע אליהם כמעשה רשעים. זעהסט דאך אז נישט אלעמאל פירט זיך די וועלט לפי וואס ס'וואלט געדארפט זיין ווען נאר די פשט וואלט געווען גערעכט. און אוודאי דאס איז פון די זאכן וואס מ'טאר נישט טראכטן. פשוט'ע מענטשן טארן נישט טראכטן. זיי קענען דאך נישט פארשטיין די סוד, וויאזוי קען ער טראכטן וועגן דעם? מען זאגט נסתרות דרכי השם, נסתרות דרכי השם מיינט נישט ס'איז פארהאלטן, ס'מיינט ס'איז נסתר, און ווער ס'וועט פארשטיין נסתר וועט פארשטיין סודות וועמען, רזא דמהימנותא, קען פארשטיין דרכי השם, און דער זוהר גייט נאכדעם וואס ער זאגט נסתרות דרכי השם גייט ער פאר בלעטער און בלעטער מסביר זיין די דרכי השם למאן דידעין רזין פאר די וואס זיי קענען עומד זיין בסוד השם. און נישט נאר פאר דעם וואס קענען עומד זיין בסוד השם איז נישט גענוג קיינמאל צו זאגן יא, פאר די מקובלים וועלן וויסן די סודות, אונז וואלט נישט ארויסגעגאנגען פון מצרים על פי פשט, על פי פשט הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה איז גערעכט, אזוי ווי די חסידישע אידן האבן געזאגט, ווען די פשט וואלט נאר געווען פשט, וואלט נאר געווען גערעכט וואלט אונז שוין לאנג געווען גוים. קענסט מען קען נישט זאגן יא סוד איז א סוד און אין לנו עסק בנסתרות אין לנו עסק בנסתרות איז אויך אין לנו עסק להיות להיות מאמינים אין לנו עסק צו זיין אידן אין לנו עסק בכלל ארויסצוגיין פון מצרים אויפן פשט אונז קענען נאר עקזיסטירן ווייל ס'איז דא א סוד ממילא דער סוד איז נישט קיין שאלה פון עפעס א טעארעטישע נאלעדזש וואס מ'דארף אפשר יא אדער אפשר נישט וויסן ס'איז לעבנס קריטיש לעבנס קריטיש ווייל מ'דארף אנקומען צו דעם כדי צו קענען זיין א איד כדי צו קענען ארויסגיין פון מצרים און די סוד, די תכלית פון די סוד איז, די זוהר זאגט אז דאס איז נישט קיין וועג צו זיין טוב ולא רע, טוב ולא רע איז א הוה אמינא, אוועקגיין מיט זיך מתרחק זיין בתכלית פון די רע, מיט מאכן גדרים וסייגים, דאס איז אפשר א וועג, אבער דאס איז נישט די סוד הגאולה, דאס איז די וועג פון איוב. די וועג איז זאגט די זוהר למנדע טוב ולמנדע רע ולמהדר גרמיה לטוב מען דארף קענען זייער גוט די טוב מען דארף אויך קענען זייער גוט די רע מען דארף קענען מחזיר זיין את הרע בתשובה אין אנדערע ווערטער די וועלט איז נישט באשאפן געווארן פאר צדיקים גמורים די וועלט איז באשאפן געווארן פאר בעלי תשובה. וואס דאס מיינט איז די סיבה פארוואס איז דא בכלל אזא זאך וואס הייסט שטן וסטרא אחרא וואס איז די זאך וואס אונז רופן אזוי? די וועלט איז דא כדי צו ברענגען אלעס צו גאט, נישט כדי צו דוחה זיין די רע און ברענגען די טוב פאר גאט. גייט אנקומען אלעס צו גאט צום סוף. אדער וועסטו עס ברענגען אדער וועט די קטיגור עס ברענגען. די גאנצע סוד פון וידוי וואס אונז האבן געלערנט אמאל, וידוי טייטש אז מ'איז מקדים, אזוי ווי א מודה בקנס פטור, אנשטאטס אז יענער זאל קומען זאגן די וידוי זאג איך עס אליין. צו זיין בעסער פון איוב איז די טייטש צו זיין אשרי העם יודעי תרועה. זיי זענען מערב את השטן, איז די יודעי תרועה, יודעי תרועה זענען די וואס זיי קענען אליינס ברענגען די מדת הדין, זיי קענען אליינס ברענגען די גבורות, זיי ווארטן נישט, די שטן ער איז יורד ומסטין, יורד ומפתה עולה ומקטרג, און דאס איז ווער עס האט נישט אליינס געברענגט אן עבירה צו גאט, ווער עס האט נישט אליינס געברענגט די רע צו די קדושה, מען ברענגט עס נישט אליינס צו די גאט, דעמאלטס קומט די שטן און ער ברענגט עס, דעמאלטס קומט קומט וואס ער קומט ווען ווען ס'איז אין אזא וועג. די צדיקים גמורים וואס איז עס יום כיפור וואס מען מאכט בפירוש א שעיר לעזאזל, שעיר לעזאזל טייטש ווארט נישט אז עזאזל זאל קומען נעמען זיין שעיר אליינס, ווייל ווען ער קומט עס אליינס נעמען, דאס איז דער שטן וואס איז מקטרג, לאמיר אים אליינס געבן, לאמיר אליינס ברענגען די שעיר לעזאזל אין בית המקדש, לאמיר אליינס ברענגען די רע צו גאט, לאמיר אליינס ברענגען די אלע חלקים פון די וועלט און וויאזוי מען קען דאס טון, וואס ס'מיינט איז א לימוד וואס מען דארף נאך זייער אסאך לערנען, אבער די די טרעיד אף קען מען יעדער איינער זעהן, תכלית הפשטות. אדער וועט די רבי רעדן אויפן ראדיא, אדער וועלן די בחורים גיין הערן וואס א גוי רעדט דארט. אדער וועט די רבי רעדן וועגן פאליטיק, אדער וועט מען הערן וואס עפעס א גוי האט צו זאגן וועגן פאליטיק, אדער וועט די רבי פירן טיש אויפן אינטערנעט, אדער וועט די אינטערנעט קומען צו דיר, און ס'וועט זיין קומען וויאזוי וויאזוי די סטרא אחרא וויל ס'זאל קומען. די וועלט איז נישט באשאפן געווארן לחינם, לחינם ירא איוב אלהים, ס'איז פיין און וואויל, אלע חינם, דאס איז נישט אמת. דא גארנישט בחינם. ס'נאר דא פארשידענע וועגן ווי אזוי צו צאלן. ס'נאר דא פארשידענע וועגן ווי אזוי מקנה צו זיין. קונה שמים וארץ ווי אזוי מקנה צו זיין די וועלט. ברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ ער האט מקנה געווען די וועלט פאר גאט. איין וועג איז צו גיין די וועג פון איוב. פרובירן צו פארברענען די וועלט. ברענגען נאר עולות. העלפט נישט. דעמאלטס קומט די שטן ויבא גם השטן בתוכם. ס'דא א צייט וואס די שטן קומט. און די צייט איז איז א גוטע צייט, די צייט פון ראש השנה, ווייל די אייבערשטער ווארט אז ס'זאל קומען די עבירות צו אים, די אייבערשטער ווארט נישט נאר אויף מצוות, די אייבערשטער ווארט נישט נאר אויף אידן, די אייבערשטער ווארט אויף גוים, די אייבערשטער ווארט אויף רע, און אז אז ער קומט ס'קומט ראש השנה א גאנץ יאר איז דורך געגאנגען, קיין איין שטיקל רע איז נישט אנגעקומען אין הימל, זאגט די אייבערשטער מ'עט בעטן די שטן, די שטן איז א מומחה אויף רע, לאמיר אים פרעגן צו ער ברענגט די רע, ויבא גם השטן בתוכם, גיי טרעף איוב, גיי זוך עפעס א רע ביי איוב, ווייל ס'קען נישט זיין, מ'דארף דאך ברענגען רע. אויב מיר זענען אשרי העם יודעי תרועה, אויב מיר זענען די אידן וואס זענען קענען די סוד פון בא אל פרעה, קען מען אליינס ברענגען די רע, זאגן ווידוי, און מאכן תקיעת שופר, מען טוהן אלע מיני תחבולות, צו נוצן און צו ברענגען די חלק הרע אין בית מדרש אליין בכוונה און בטהרה.